דער עצם ענין פון התוועדות איז דאך ווי ידוע אז דאס וואס טוט אויפעט מער ווי מלאך מיכאל, וואס דער ענין פון א התוועדות איז דאך וואס אידן קלייבן זיך צוזאמען, מצד וואס קלייבט מען זיך צוזאמען? דאס איז מצד דערויף וואס מען שטייט אלע צוזאמען לפני הוי' אלקיך, אדער ווי דאס איז בלשון פרשת השבוע דאס לייענט מען אין פרשת יתרו עס איז דא דער ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, מען קלייבט זיך צוזאמען אלע ווי איינער, מצד וואס איז דאס? מצד נגד ההר, מצד דעם ענין פון תורה. וואס דער חידוש בזה איז אז ס'איז נאך פאר קבלת התורה, ס'מערניט וואס נגד ההר, מ'גרייט זיך צו קבלת התורה, איז דאס אליין פועלט שוין דעם ענין פון ויחן כאיש אחד בלב אחד, וואס דאס גופא איז אויכעט די הסברה אויף דעם ענין פארוואס טאקע התוועדות טוט אויפעט מער ווי מלאך מיכאל. מצד דערויף וואס מען שטייט נאך אין א ענין פון פאר קבלת התורה, וואס בעצם איז דאס א ענין פון נפרדים, בשעת ער לערנט שוין תורה, און יעמאלטס ווי ער זאגט דאך אין תניא אז עס ווערט זיין מציאות ווערט תורה א יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו, און יעמאלטס איז דאס א ענין פון אחדות, מען רעדט דאך אבער דא נאך פאר קבלת התורה, במילא איז דאס א ענין וואס בעצם איז מען נפרדים, מען געפינט זיך אין אן ארט פון עלמא דפרודא, און אף על פי כן. פאראיינציגט מען זיך, נישט נאר אין א אופן וואס איז שלום, וואס איז נישטא קיין מחלוקת ביניהם, ניט נאר וואס מ'איז מסייע איינער דעם צווייטן, נאר מען ווערט איינס, אין א ארט פון עלמא דפרודא, און פון דעסטוועגן ווערט מען איינס, ביזקל אז ווי אזוי ווערט מען איינס, זאגט מען דאך דעם אויסשפראך ויחן לשון יחיד, ניט לשון אחד, נאר ווי די ספרי הדקדוק איז די לשון לשון יחיד, וואס יחיד איז דאך נאך מערער ווי אחד. וואס די חילוק איז, אז מען זאגט אחד קען דאס זיין א התאחדות פון כמה זאכן, כמה זאכן ווערן צוזאמען אין איין ווארט, אין איין ענין, ווערט עס אסאך פרטים אין איין כלל, אז מען זאגט אבער יחיד איז דאס ממש א ענין פון יחיד, און וואס אזוי איז מען דאך אויכעט מבאר אין תואר הקדוש ברוך הוא, זאגט מען דאך דעם חילוק אויב מען זאגט אחד צו מען זאגט יחיד, אז מען זאגט אחד איז דאך ידוע ווי ס'שטייט אין בית יוסף ומבואר בארוכה אין חסידות אז דאס דריי אותיות, דער א' ווייזט אויף אלופו של עולם, דער ח' ווייזט אויף אן ח', ז' רקיעים וארץ, דער ד' ווייזט אויף די ד' רוחות העולם. איז דא פאראנען דריי באזונדערע עניינים, פאראנען א וועלט, א ח' מיט א ד', נאר וואס דען, דאס איז פאראיינציגט, דאס שטייט אין איין ווארט צוזאמען מיט אן א', מיט אלופו של עולם. דאס איז אבער דריי זאכן, פאראנען א וועלט און פאראנען דער אייבערשטער. נאכמער, אויסער דערויף וואס מען זאגט. אז דאס איז דריי באזונדערע אותיות איז יעדער אות גופא האט אין זיך אויך כמה פרטים, דער ח' האט דאס נישט איין ענין, פראן ז' רקיעים וארץ, דער ד' האט אין זיך ד' רוחות עולם, דאס ד' רוחות, כמו אויכעט אין דעם א' איז זאגט מען דא ניט נאר דער אייבישטער, אין דעם א' שטייט אלופו של עולם, פראן דער עולם פראן דער אלופו של עולם. דאס הייסט אז ס'איז פאראנען א עולם, נאר וואס דען, דער אייבערשטער איז שליט און מר ו, ער איז שליט און מושל אויפן עולם, ער איז אלוף, ער איז דער באלעבאס. ס'איז דאס איז נישט דער ענין וואס מ'זאגט אין עוד מלבדו, אפילו נישט דער ענין וואס מ'זאגט פון כח הפועל בנפעל. כח הפועל בנפעל הייסט דאס אז כל מציאותו פון דעם נברא איז דער כח הפועל. דא זאגט מען אבער א אנדערע זאך, פאראן א עולם א באזונדערער, מער נישט וואס ער איז אלופו של עולם, שליט און מושל, וואס דאס איז דער אלף. איז דאס איז אפילו וואס אין דעם אלף גופא זאגט מען אויכעט אז דא אויסער דעם אייבערשטן דא פאראן אויכעט א ענין פון א וועלט מערניט וואס דאס שטייט אין איין אות, ובפרט נאך אז מען זאגט ס'איז דא א ח' מיט א ד' וואס דאס איז גאנצן א באזונדערע און פאראן א מציאות פונעם וועלט ממש, אז ס'איז מער ניט וואס דאס איז צוזאמען מיט אן אלף מיט אלופו של עולם, וואס דאס אלעס איז דאך בנוגע דעם ענין פון אחד, מה שאין כן בנוגע דעם ענין פון יחיד, וואס דאס איז דאך א ענין וואס איז גאנצן איינציג.

וואס דאס האט א שייכות מיוחדת ענין הנ"ל אויך מיט דעם ענין פון שבת מברכים אדר ראשון, וואס וואס איז דער ענין פון אדר ראשון, אדר ראשון איז חודש העיבור, וואס אין דערויף איז פאראן א שקלא וטריא, וואס איז דער וועלכער אדר איז דער חודש הרגיל און וועלכער אדר איז דער חודש העיבור. איז פאראן בלייבט אבער די הלכה, די הלכה בלייבט וואס איז נוגע לגבי כמה דינים, לגבי נדר, לגבי נאך זאכן, אז דער חודש אדר ראשון דאס דער חודש העיבור, און דער אדר שני דאס דער חודש הרגיל, קומט אויסעט אז ס'איז שבת מברכים אדר ראשון דאס איז חודש העיבור, וואס איז דער ענין פון חודש העיבור? א ענין וואס מען דארף מתקן זיין. היות עס איז פאראן א חסרון מצד דעם ענין פון שנת הירח, שנת הלבנה, וואס זי איז חסרה לגבי שנת החמה, דארף מען דאס מתקן זיין, ס'איז צו א ארט וואס ס'איז דא א ענין פון חסרון, און מען דארף מתקן זיין דורך דעם ענין פון עיבור, גלייכט מען אויס עס זאל ווערן אויף גלייך מיט שנת החמה. איז דאס בהמשך לענינינו צו דעם ענין פון התוועדות, אז מען זאגט אז דא א ענין של פירוד ס'א זאך די דארט וואס מ'דארף מתקן זיין. און אין דעם פירוד טוט מען אויף התאחדות. דאס רעדט זיך פאר מתן תורה. און מ'דארף אויפטון ויחן אין לשון יחיד. אזוי איז מ'רעדט דא א ענין. דאס איז די זאך פון עיבור אז ס'פאראן שנת הלבנה וואס איז חסרה און מ'דארף אויפטון מתקן זיין און משלים זיין. אבער דורך דערויף וואס מ'איז דאס מתקן און משלים. איז דאך נאר פאראנען א יתרון האור מן החושך איז דאס נאך מערער ווי מען זאגט מלכתחילה אחדות וואס אזוי איז דאך אויך בנוגע דעם ענין פון שנה מעוברת איז דאך ידוע דער פירוש וואס דער צמח צדק ברענגט אויף דעם פסוק תורת הוי' תמימה ברענגט אויס דארטן די גמרא שנה תמימה להביא את חודש העיבור ס'איז אז די שנה תמימה איז נאך א שנה מעוברת איז נאך מערער ווי סתם א שנה רגילה, וואס דאס דער קשר מיט תורת הוויה תמימה דורך תורה טוט מען אויפעט דעם יתרון האור מן החשך ניט מלכתחילה א אחדות נאר ס'איז דא א ענין פון פירוד און פון פירוד ווערט עס אחדות איז דאס איז נאך העכער פון דעם ענין פון א שנה רגילה סתם דאס טוט זיך אויפעט איז דאס די די ענין האחדות וואס על ידי הפירוד איז דאס נאך העכער. וואס דאס איז בקשר דעם ענין פון דעם חודש העיבור מיט דעם ענין פון התוועדות. ווייטער אין דעם עצם ענין פון וואס מען זאגט חודש העיבור דא פראן א הוראה. וואס איז די זאך פון עיבור? ס'איז פראנען א ענין פון א חודש רגיל, און פראנען א ענין וואס דאס איז נישט קיין דבר הרגיל. נאר וואדען א חודש העיבור. וואס לכאורה האט געדארפט אויסקומען, אז בשעת ס'איז דא א דבר הרגיל און ס'איז דא א ענין וואס מ'דארף מתקן זיין מצד העבר, איז דאך דא א דין אין הלכות תפילה אז בשעת איינער האט פארפעלט א תפילה איז די ערשטע זאך דארף ער דאווענען די תפילה המחויב בה, נאכדעם וואס ער דאווענט די תפילה המחויב בה נאכדעם וועט ער מתקן זיין און משלים זיין א תפילה וואס ער האט פארפעלט, דארף דאך דא אויך אויסקומען לכאורה אז די ערשטע זאך דארף גיין דער חודש אדר דער חודש הרגיל. און דערנאך וועט מען מאכן א חודש העיבור אויף מתקן זיין די עניינים וואס מען דארף באווארענען מצד די פריערדיגע יארן דעם חסרון. אזוי האט עס געדארפט זיין לכאורה, זאגט מען אבער אין הלכה נישט אזוי, אז די ערשטע זאך קומט די חודש העיבור, און נאכער קומט אויס די חודש הרגיל, וואס וואס הייסט עס אין עבודה? אז מען זאגט אז ס'איז פאראן ענינים וואס א איד, בשעת ענינים וואס א איד דארף טון דעם תמידין כסדרן, דעם סדר העבודה הרגיל. ווייטער קומט צו א ענין אז מען מאנט ביי אים עפעס אמאל, הייסט מען רופט אים א געוויסע זאך פון א הוספה, פון א הידור, פון מעלין בקודש, באווארענען א ענין פון א וואס האט זיך אויפגעטון, מתקן זיין א ענין וואס האט זיך אויפגעטון מצד מיעוט הירח, וואס אין דרוף גופא די שני אופנים, אדער מתקן זיין א חסרון וואס איז שוין דא, אדער ווי דא א צווייטער ענין אין חודש העיבור, אויף צו באווארענען א חסרון וואס קען זיין שפעטער. על כל פנים דא איז דאך נישט קיין עבודה רגילה, דא איז א ענין וואס מען דארף באווארענען א ספעציעלן ענין פון מיעוט הירח, אין ביידע וועגן קען מען דאך מיינען אז צום אלעם ערשטן וואס רעדסטו מיט אים וועגן ענינים פון הידורים, וועגן ענינים פון מעלין בקודש, צום אלעם ערשטן דארף מען אפטון דעם ענין וואס ער דארף דעם תמידין כסדרן, און נאכער וועט ער גיין מוסיף זיין. ניין ס'איז אן אנדערע ענין. על דרך וואס בשעת מ'רעדט וועגן צדקה, אז קומט צו איהם א ענין וואס מ'זאגט איהם אז מ'בעט איהם א סכום מיוחד, עפעס מער ווי כפי הרגיל אויף דעם ענין פון צדקה, טענה'ט ער, די ערשטע זאך דארף ער אפטון די ענינים וואס ער איז מחויב בהם. און איינע פון די חיובים האט גאר חובות. און פראן אין ספר חסידים שטייט אז מ'טאר אז צדקה דארף מען געבן פון אייגענע געלט און נישט לייען געלט אויף צדקה. און במילא איז וואס וועט ער גיין לייען געלט אויף צדקה, און דאס איז קודם כל דארף ער טון די זאך וואס ער איז מחויב ער האט א חוב דארף ער אפצאלן על אחת כמה וכמה ניט לייען ניט פאר'חוב'ן זיך און פראן אבער וואס מען ווייס וואס איז געווען די הנהגה פון גדולי ישראל וואס מען האט געליען געלט אויף צדקה. און אויכעט וואס ס'איז פראן אין ירושלמי איז אויכעט פראן א ענין א סיפור אויכעט וואס מצד דערויף וואס איינער האט געוועזן רגיל צו געבן יעדן יאר א סכום אויף צדקה כדי ס'זאל נישט זיין מגרעות בקודש כדי לא לגרוע האט ער געליען און פון דארטן נישט אזא ראיה פון דעם סיפור אין ירושלמי ווייל איז וויבאלד אז דארטן וויבאלד ער האט געטאן דאס אלע יאר קען דאס אריינגיין אין גדר של נדר אבער מ'רעדט אנדערע זאכן פראן אבער נאך א מעשה פון איש גם זו. וואס איז פראן איז דאס נישט די פאטעם סאיז א ענין פון א נדר נאר בשעת סמאכט זיך א ענין של הזמן גרמא וואס דאס טאקע דער ביאור פארוואס גדולי ישראל האבן אזוי געטון זיי האבן דאך אויך געוואוסט וואס שטייט אין ספר חסידים אז מזאל נישט אנלייען זיך געלט אויף צדקה נאר במה דברים אמורים אז סרעדט זיך סתם אזוי סתם אזוי געבן צדקה בשעת אבער בהשגחה פרטית איז האט מען מזמין געווען אז סאיז געקומען צו אים א גבאי צדקה בפרט אויב דאס א ענין פון א זמן גרמא איז יעמאלט איז א אנדער סדר יעמאלט איז א ענין פון לייען וואס בכלל אט דאס זאגט מען דאך די הוראה אז ס'איז פראן אן ענין וואס מ'הויבט אן מיט לייען מ'הויבט אן מיט דארט ווערט דאך געזאגט דרך אגב וואס ס'איז פראן דער ענין בכלל פון עיבור דאס ענין פון לייען דאס איז פארבונדן מיט גמילות חסד וואס ס'איז פראן אז די חמה מיט די לבנה זיינען לווין זה מזה אזוי בנוגע יום ולילה וואס איז דאך ביום איז חמה און בלילה איז לבנה, איז דער סדר האט געדארפט זיין אז דאס זאל זיין צוועלף שעה און דאס זאל זיין צוועלף שעה, דאס איז דאך אבער נאר בתקופת ניסן ותשרי, וואס טוט זיך מיט די אנדערע זמנים איז ער לוה זה מזה און אחר זה פורע אז זומער מיט ווינטער וואס דער גרעסערע טאג און דער גרעסערע נאכט, די זעלבע זאך איז בנוגע יארן אז פריער פראן דער ענין וואס חמה איז לוה מן הלבנה און אחר בשנת עיבור צאלט מען דאס אפ. יא, על כּל פּנים, בנוגע לענינינו, זאָגט מען דאָ דעם וואָרט, אַז ס'איז פֿראַנען וואָס מע הייבט אָן לפּעמים, דאַרף מען אָננעמען מיט עבֿודה בלתי-רגילה, נישט מיט דעם ענין פֿון תּמידים כּסדרם, נאָר מע הייבט אָן גלײַך מיט חודש העיבור. יעדער חודש איז דאָס אַ חודש הרגיל. און ווי דער סדר אין יאָרן, איז דאָך פֿראַנען צוועלף יאָר. אין ניינצן יאר פון א מחזור איז דאך צוועלף יאר שנים פשוטות, מערניט ווי זיבן יאר שנים מעוברות, דאס הייסט אז די עבודה פון עיבור פון מתקן מיעוט הירח דאס איז עבודה בלתי רגילה, און אף על פי כן זאגט מען אז אדרבה מען הייבט אן מיט דעם ענין בלתי רגיל מיט חודש העיבור, און נאך מערער ניט נאר וואס מען זאגט אז דאס איז מען מקדים פאר דעם חודש הרגיל נאר נאך מערער דווקא על ידי זה קען זיין די עבודה רגילה. אז פריער קומט די חודש העיבור און ערשט נאכדעם קען זיין די חודש הרגיל בשלימות. ס'הייסט אז ניט נאר וואס מען דארף נישט ווארטן מיט די עבודה פון הוספה למעלה ממדידה והגבלה דארף מען נישט ווארטן אויף די עבודה מסודרת נאר נאכמערער ווען קען זיין די עבודה מסודרת בשלימות דווקא בשעת זי קומט לאחר די עבודה פון למעלה ממדידה והגבלה. און דא שטעלט זיך אבער די שאלה, וויבאלד ס'איז דא צוויי הוראות, ס'איז דא א הוראה וואס מ'זאגט פון ספר חסידים אז ס'איז נישט כסדר פון אליין זיך, ווייטער איז דא א הוראה פון דעם ענין פון חודש עיבור וואס קומט פאר חודש הרגיל, אז מ'דארף גאר אננעמען מיט למעלה ממדידה והגבלה, ודווקא על ידי זה קען זיין די עבודה דמדידה והגבלה ווי עס דארף צו זיין. און פון וואנעט קען מען וויסן ווען דארף זיין דער סדר און ווען עס דארף זיין דער סדר? ווען עס דארף זיין דער סדר פון ספר חסידים אז צום אלעמערשטן דארף ער אפטון די עניינים מסודרים, אדער און ווען דארף זיין דער דרך פון עבודה אז מען הייבט אן מיט למעלה מהגבלה, איז אויף דעם ידוע דער סיפור וואס איז פאראן פון רבי'ן נשיא דורנו וואס ער דערציילט עס איז געווען איינער פון די גדולי ישראל. איז אויף צו און ס'איז דא א הבחנה אויף צו וויסן פון וואנעט עס פאלט אריין די סברה וואס איז די הבחנה בשעת ער ווייסט ווען אין וועלכן זמן דאס איז אריינגעפאלן און צוליב וואס האט מען דאס אונז דערציילט ביי דעם גדול האט ער זיך גלייך געכאפט פאראן ביי אנדערע מענטשן וואס זיינען דאך אנשים כערכנו איז דאך שייך אז מ'זאל זיך נישט כאפן איז דער סיפור לערנט אונז אויכעט די וועג אז דאס זאל זיין דער אבן הבוחן וויסן פון וואנעט דאס קומט. איז בשעת עס פאלט אים אריין די סברה פון ספר חסידים, פאלט אים אריין בשעת ער האלט אין די דרגה פון ספר חסידים, יעמאלס פאלט אים אריין, קען זיין אז דאס איז פון קדושה. בשעת דאס פאלט אים אבער אריין אין א אנדער זמן. דאס הייסט אזוי, לכתחילה שטייט ער אויף אינדערפרי, די ערשטע זאך גייט ער עסן. נאכן עסן, טענה'ט ער אז ער טענה'ט ער אז ער דארף גיין שפאצירן. וויבאלד ס'שטייט אין רמב"ם אז דער רמב"ם רעכנט אויס די עניינים דארט וואס פארבונדן אין אלע זאכן וואס איז פארבונדן מיט בריאות הגוף רעכנט ער אויס אויך טיול דארף ער גיין שפאצירן און יעמאל טראכט ער ניט אז מען דארף אפגעבן א חוב ער טראכט ער האט טאקע א חוב נו מאכט נישט אויס וועט ער עס אפגעבן שפעטער נאר נאכדעם נאכדעם וואס ער האט אפגעגעסן. האט מען געגעסן האט ער און געגעסן טאקע א שיעור און זאלן נישט זיין קיינע שאלות מען זאל זיך קענען וואשן און בענטשן און אוודאי אויך געטרונקען ואכלת ושבעת אבער ושבעת דארף זיין שתיה און אכל ולא שתה איז גאר אין גמרא א גאנצער טומל וועגן דערויף נאך דערויף דארף ער גיין שפאצירן בריאות הגוף בכדי דאס שפאצירן זאל א מאנגעל האבן הנאה דערפון דארף ער פריער ליינען דעם פעיפער ווארום אניט איז דאך רעכט אז ער זאל טרעפן א גוטן פריינד ביי דעם טיול. און יענער וועט אים עפעס פרעגן און ער וועט גארנישט וויסן וועט דאך אויסקומען אז ער איז א בטלן. איז נאכדעם וואס ער האט געגעסן און געטרונקען און מהדר געוועזן בזה און גענוג געליינט דעם פעיפער, געגאנגען שפאצירן שפעט און יעמאלט האט ער געטראכט אז עס ברענט נישט אפגעבן דעם חוב דאס קען זיין שפעטער. נאר שפעטער דערווייל קומט צו אים א איד און בעט אים א סכום אויף צדקה, אט דארט דערמאנט ער זיך א מעשה מיטן ספר חסידים. איז דאס אליין איז דער אבן הבוחן אז מ'זאל וויסן פון וואנען דאס שטאמט. צי די סברה שטאמט פון נפש האלוקית אדער דאס שטאמט פון דעם קלוגן. וואס דאס איז בנוגע וואס מען רעדט כסף וזהב בגשמיות. על דרך זה ווען מען רעדט בנוגע כסף וזהב אין רוחניות, וואס ס'איז דאך פראן אויכעט דער ענין פון מסחר וואס איז מבואר אין תורה אור פרשה וישב בנוגע ארץ כנען, איז דא איז אויכעט דער זעלביקער ענין. אז ס'איז פראן דאך א ענין וואס מ'זאגט, ווי ביי הלכות תפילה, אז צום אלעם ערשטן דארף זיין די עבודה רגילה פון מדידה והגבלה און ערשט נאכדעם אמאל לפעמים דארף ער מוסיף זיין אין אופן שלמעלה מהגבלה, איז אבער פראנען דער סדר אז בשעת עס קומט א ענין פון א זמן גרמא, עס קומט עפעס א ספעציעלער ענין, איז דא איז דער סדר אז אדרבה מ'הייבט אן פון חודש העיבור, מ'הייבט אן פון דעם ענין פון למעלה מהגבלה.

אז עס אז דארף זיין אמאל א אופן וואס מען הייבט אן גאר מלכתחילה פון למעלה מהגבלה און האט עס דאס געברענגט אז עס זאל קענען זיין די עבודה שבהגבלה זאל אויך זיין בשלימות. דער רבי האט אויסגעפירט אז אזוי ווי די חודש אדר וואס אויף אדר שטייט דאך החודש אשר נהפך וואס אף על פי אז דאס שטייט דאך בנוגע אדר שני בנוגע אדר הסמוך לניסן וואס דער חודש וואס איז דא פורים, וויבאלד אבער אז חדש איז דער ערשטער אדר הייסט אויכעט צום צום נאמען אדר זה שמו אשר יקראו לו, און אויכעט אין דעם ערשטן אדר איז דאך דער ענין פון פורים, עס הייסט פורים קטן אבער איז דאך אויכעט פורים, פועלט עס אויכעט דעם ענין פון החודש אשר נהפך, ובפרט אז אדר פאר דער ערשטער אדר דער צווייטער אדר וויבאלד אז מען האפט דאך אז משיח קומט נאו, ווייסט מען דאך בכלל ניט ווי עס וועט זיך אויסשטעלן די אדר'ס. עס קען דאך זיין יעמאלטס וועט מען דאך קענען צוריק מקדש זיין על פי הראיה, איז דאך רעכט אז מען וועט אז יעמאלטס וועט גאר זיין דער אדר דער אדר הסמוך לניסן זאל זיין דער והחודש אשר נהפך און דער עיקר זאל זיין דער מסמך גאולה לגאולה און די גאולה השלימה דורך משיח בקרוב. נאכהער אין די צווייטע שיחה האט דער רבי גערעדט אז. אז דאס איז דאך עניינים וואס מ'זאגט יעדע שנה מעוברת, וואס מ'קען אפלערנען דעם פון דעם סדר פון חודש העיבור. אין דעם יאר קומט צו נאך א ענין, קודם כל וואס איז שנת הקהל, איז במילא וויבאלד ס'איז שנת הקהל איז די אלע עניינים וואס מ'האט גערעדט פריער בנוגע שנה מעוברת, איז דאס פארבונדן אויכעט מיט הקהל האנשים והנשים והטף, אז דאס איז נוגע צו אלעמען, אט די הוראות אלע וואס איז דא פון שנה מעוברת.

וואס פורים איז דאך חל ערב שבת, איז דאך פאראן אזוי דער סדר אז מען מאכט די סעודה מאכט מען פארנאכט און מען ציט עס אריין אין נאכט, בשעת אבער ערב שבת איז דאך פאראן א גאנצע שקלא וטריא ווען מען זאל מאכן די סעודה, און אויכעט בשעת אויב מען האט יא געמאכט פארנאכט און מען ציט עס יא אריין אין נאכט, בנוגע דעם אופן פון בענטשן מיט קידוש מיט די אלע פרטים, וואס דאס איז בנוגע דעם בנוגע פורים אליין, ווייטער פאראן איז די דינים וואס איז פארבונדן מיט שושן פורים, בשבת, וואס דאס איז דאך דא על אחת כמה וכמה אין די פרזות אין די ערים המוקפות חומה, וואס דארטן דאך פורים איז דאך בשבת, איז דאך פאראן עניינים וואס מ'דארף מאכן פרייטאג, און דא עניינים וואס מ'דארף מאכן שבת, דא עניינים וואס מ'דארף מאכן זונטאג, וואס דערפאר הייסט דאך דאס פורים המשולש, און פאראן דא אסאך פרטי דינים, דארף מען דאך לערנען די אלע פרטי דין. וואס דאס איז דאך א ענין וואס מען זאגט אז דאס ווייזט דאך אז מען דארף פשוט מוסיף זיין דעם יאר אין לערנען. ווארום בכלל שטייט דאך אז דער עיקר אין הלכות תלמוד תורה איז אז דער אז דער ראשית הלימוד דארף זיין אין די עניינים וואס איז נוגע למעשה, איז דאך דערפון פארשטאנדיג אז בשעת אן ענין וואס איז נוגע למעשה דארף מען דאך אנהייבן לערנען די דין. און אזוי שטייט דאך אויכעט אז הלכות חג בחג, פארוואס איז מ'דארף אנהויבן לערנען נאך שלושים יום לפני חג, כדי מ'זאל וויסן דעם דין לדעת את המעשה. איז במילא בשעת עס קומט א ספעציעלער יאר, א יאר וואס דאס איז א שנה מעוברת, און א שנת הקהל, דארף מען דאך לערנען די עניינים סיי וואס איז נוגע אין הלכה פשוט איז למעשה בנוגע בגשמיות און סיי עניינים וואס מ'זאגט פון עניינים פון אט די הלכות ברוחניות ווי דאס איז אין תורת המוסר און אין תורת החסידות די דינים איז די דינים ברוחניות אין עבודה פון די עניינים וואס מ'דארף אפלערנען פון שנת העיבור פון שנת הקהל און ווייטער אויך די דינים וואס איז נוגע פשוט בגשמיות לפועל בנוגע די עניינים וואס מ'זאגט פון פורים וואס איז חל אין אזא קביעות און ווייטער קומט נאך צו נאך א ענין אז אויך דא וואס ערב פסח איז חל בשבת אין דעם יאר. איז דאך אין דאס אויכעט פאראן א גאנצע שקלא וטריא בנוגע די דינים פון דעם פון בדיקת וביעור חמץ. און דאס אלס ווייזט דאך אויף וויפל מען דארף מוסיף זיין דעם יאר אין לימוד פון די הלכות. קען ער דאך מיינען אז וואס איז דאס די גרויסע זאך, וועט ער אפלערנען דעם סעיף אין קיצור שולחן ערוך בנוגע די הלכות. איז דאך אבער ידוע וואס דער אלטער רבי ברענגט אין הלכות תלמוד תורה, די גאנצע שקלא וטריא פון דעם ראש מיטן רמב ם. אז דער רמב ם נעמט אן אז פון פסקי הלכות אליין קען מען אויכעט וויסן דעם דין, ברענגט ער דאך אבער וואס דער ראש זאגט אז פון הלכות אליין אן דעם טעם איז מען מבלה עולם. וואס דערפאר האט דאך דער אלטער רבי געמאכט זיין שלחן ערוך, האט דאך דער אלטער רבי געמאכט א שלחן ערוך מיט די טעמים, ס'איז וואס אף על פי אז דער אלטער רבי שלחן ערוך איז בכלל גייט ער אין דעם סדר אין דעם סגנון פון רמב ם, איז דא אבער מיט דעם שינוי אז אין רמב ם איז הלכות איז הלכה פסקי הלכות אליין, דער אלטער רבי האט געשטעלט הלכות בטעמיהן. מצד דערויף מצד דעם ראש וואס דער ראש נעמט אן אז מ'דארף האבן הלכה בטעמיהן און אניט איז מען מבלה עולם און במילא אין די אלע עניינים וואס גערעדט פריער פון שנה מעוברת שנת הקהל מיט די קביעות פון דעם פורים מיט די קביעות פון דעם ערב פסח איז ניט מספיק אז ער זאל סתם דורכלערנען דעם דין סתם, נאר וואדען ער דארף דאך וויסן די עניינים מיט די גאנצע הבנה בזה, ביזקל וואס יעדער ענין אין תורה בינדט זיך דאך אויכעט מיט אנדערע חלקים, איז דאס אלצדינג דאס א הוספה בכלל אין לערנען וואס דארף זיין דעם יאר. און דאס דארף זיין אין א אופן פון לערנען דאס ביזקל וואס מ'זאגט אז דאס זאל ווערן תורתו,

אבער פון דעסוועגן געוועזן דינים וואס דאס ביחוד איז ער נקרא אויף דעם ענין. וואס על דרך זה דארף זיין ביי יעדן איינעם וואס אף על פי וואס איז שייכות צו גלייכן זיך ווי מ'זאגט איז אבער על דרך ווי גערעדט כמה פעמים בנוגע דעם ענין פון תורתו אומנתו אז אף על פי אין הלכה שטייט דאך בנוגע כמה דינים אז היינט איז ניטא די מציאות פון תורתו אומנתו. און פון דעסטוועגן זאגט מען אז מען זאגט אויך היינט אז דאס וואס שטייט לא ניתן תורה אלא לאוכלי המן, וואס דער פירוש לא ניתן תורה אלא לאוכלי המן אז בשעת אז אזוי קען ער נעמען תורה איז נישט דער פשט אז ער האט ענינים המבלבלים אז חרישה קצירה צירה און זריעה, און ער איז מסיח דעת דערפון, דאס הייסט דעמאלט קען ער נישט משיג זיין קיין תורה, נאר אלא לאוכלי המן, איז נישט דער פשט ער האט עפעס און ער דארף מסיח דעת זיין דערפון, אוכלי המן האט מלכתחילה נישט קיינע מחשבות נישט, ווייל וויבאלד אוכלי המן האט אלעס פון פארטיג האט ער מלכתחילה נישט וואס צו טראכטן אין חרישה וקצירה. איז וואס זאגט מען אונז היינט אז לא ניתן תורה אלא לאוכלי המן אז א איד דארף שטיין אין אזא מין מצב, בשעת אז על פי דין נישטא היינט קיין תורתו אומנתו, איז דאך דער ביאור וואס גערעדט כמה פעמים, אז דאס מיינט אז אין דער וויילע ווען ער זיצט און לערנט, אין דער וויילע דארף זיין אזא אופן, אזא מצב פון תורתו אומנתו, אזא מצב וואס אוכלי המן. איז על דרך זה רעדט זיך בנוגע דעם ענין פון אפרים מקושיות, איז טאקע דאס וואס מען דארף מוסיף זיין דעם יאר בייחוד, מוסיף זיין אין לערנען צו די אלע הלכות וואס איז פארבונדן אויך מיט אנדערע ענינים אין תורה, איז דאס דארף זיין אין א אופן וואס בעת מעשה איז דאס זיין גאנצע מציאות. וואס דאס איז בנוגע צו תורה, על דרך זה בנוגע די התעסקות מיט ענינים פון הפצה און טון אין רבי'נס שליחות, וואס דער פשט טון אין רבי'נס שליחות איז דאך דער פשט אז דארף זיין א מציאות וואס ער ווערט א שלוחו של אדם כמותו. מצד דערויף וואס ער געפינט זיך אין דעם דור פון רבי'ן נשיא דורנו און האט געלערנט זיינע חסידות און מצד דערויף דארף ער ווערן זיינער א שליח וואס שלוחו של אדם כמותו, קען ער טראכטן ביי זיך, ווי איז ער שייך צו אזא דרגה פון שלוחו של אדם כמעשה? אמת טאקע ער איז אין דעם דור, אמת טאקע ער לערנט זיינע חסידות, אבער א מציאות פון שלוחו של אדם כמותו, ווי האלט ער דערביי? איז זאגט מען דאך דעם זעלבן ענין, דאס הייסט אז בשעת מילוי השליחות, אין דער צייט על כל פנים, דארף זיין אזא אופן אז ס'איז נישטא קיין אנדערע מציאות מער ווי די שליחות פון שלוחו של אדם כמעשה.

איז דער כללות הענין וואס מען זאגט ווייטער, דער ענין פון ואלה המשפטים משפטים דאס איז הלכות כהלכתא קדמייתא, דער ענין פון תורה אין וואס האט געכעכערט אין פשוט'ע דינים פון תורה און וואס קומט ארויס אין הבנה והשגה און דאס דארף זיין תשים לפניהם אט פאר אידן פאר מקבלי התורה וואס פאר זיי דארף זיין דער ענין אז דארף פאר זיי דער תשים און מען זאגט אין דערויף אז דערפאר לפניהם ולא לפני דייני עכ און וואס דאס פועל'ט דורך דעם ענין פון תורה ווערט עס א ענין פון כי תקנה עבד עברי און דורך וואס טוט מען דאס אויפעט, אויף דעם זאגט מען כי תקנה דאס זאגט מען אויף משה רבינו אויף דעם וואס מען זאגט אויף אים תשים לפניהם אויף אים זאגט מען כי תקנה צוליב וואס ער טוט אויפעט אז ס'פאראן דער ענין פון תורה וואס דאס קומט אראפ איצט דא למטה עס ווערט תורה סיי אבער דורך דורך וואס דאס קומט אראפ דא למטה און דורך דעם אבער ווערט נאך און דורך ווערט ער עס אין און דורך דעם אבער ווערט נאך עילוי נעלה יותר וואס איז העכער וואס ס'איז פראן איז דער ענין פון כי תקנה עס וועט ממשיך זיין די דרגה פון אצילות וואס ידוע אין דעם ענין פון ברוך קונך אז דאס איז דער ענין פון אצילות וואס אין נפש האדם דאך פראן די דרגה פראן דער ענין פון בראת יצרת נפחת פראן אבער דער ענין פון נשמה שנתת בי און פראן ביי יעדער איד די דרגה פון אצילות און משה רבינו טוט אויף דעם כי תקנה אז עס זאל ארויס קומען בגילוי. די דרגת האצילות שבו זאל ארויסקומען דאס בגילוי, און דאס טוט אויף אין אים דעם ענין פון עבד עברי, וואס וואס איז דער ענין פון עבד עברי, עבד עברי דאס איז דער ענין וואס דער די דרגה פון עבודת הבינונים, וואס דאס מאנט מען ביי יעדער איד מידת הבינוני מידת כל אדם ואחריה כל אדם ימשוך, נאך דערויף איז פאראן דער ענין פון וכי ימכור איש את בתו לאמה, דער ענין פון אמה העבריה, וואס דאס איז שוין די דרגה פון צדיק, וואס דאס מאנט מען אויכעט, דאס קען זיין נאר אבער נאר על ידי עיבור ווי ער זאגט אין תניא אדער אפילו דאס וועט אויך ניט זיין אבער על כל פנים ווי ער זאגט אין תניא אז הוא יעשה שלו אויף לקיים משתדל זיין זיך אויך אין דער דרגה לקיים השבועה תהי צדיק דאס דער ענין פון אמה העבריה נאך דערויף קומט נאך א העכערער ענין דער ענין פון עבד כנעני עבד סתם וואס דאס מיינט דער ענין פון בירור הגוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם איז דורך דערויף וואס ער איז דאס מברר.

און מען זאגט אויף דערויף איז פראן דער ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ווי געזאגט פריער אז ס'איז פראן דאס טוט זיך אויף דורך דעם ענין פון תורה און דאס דארף זיין א ענין פון גילוי ואלה המשפטים און דערויף אבער צוזאמען דערמיט איז פארהאנען אין דער אשר תשים וואס תשים ווי ער זאגט אין ירושלמי אז תשים איז מלשון סימה ואוצר וואס איז דער ענין פון פנימיות התורה און דאס איז פארבונדען אויכעט מיט דעם ענין פון יראת שמים וואס דאס איז דאך דער אוצרו של הקדוש ברוך הוא. און ווי ער איז מבאר אין דעם המשך פון די הילולא דעם ענין פון אוצר, און דאס טוט אויף אז ס'איז ער דער ענין פון כי תקנה עבד עברי, און אנעמדיג וועל אז דאס קומט ארויס בגילוי צוזאמען מיט דעם ענין פון פנימיות התורה, און דאס ברענגט זיך דעם אשר לשון תענוג, וואס תענוג איז נאך העכער פון אלע אלעם איז דער ענין נאך העכער אויך פון רצון. נאכהער איז געוועזן א רש י מיט א זוה ר. און דערווייל האט דער רבי אויך דערמאנט, ווען ס'האט גערעדט אין די שאלות אין די רש י און זוה ר, האט ער אויך דערמאנט בנוגע דעם ענין וואס מ'שרייבט אין די קובצים, אין די קובצים וואס מ'שרייבט הערות אין די שיחות, האט ער דערמאנט אויך וואס אונז האט געשריבן עפעס א הערה אין דעם ענין וואס ער האט גערעדט פאר אכט טאגן, דער רבי האט געזאגט אז דאס איז אז דאס איז ווי דערמאנט שוין דעם גודל ההנאה ונחת רוח דערפון. אין דעם ענין וואס מ'שרייבט אין די הערות.

כידוע אין דעם ענין אז די גלות איז דאך פארבונדן מיט מכירת יוסף, איז דאס דאך געווען דער ענין פון וגונב איש ומכרו, און מ'זאגט אין דעם פיוט פון עשרה הרוגי מלכות, וואס מצד וואס איז עס געוועזן מצד דעם ענין פון מכירת יוסף, און דעם ענין וואס איז געווען עשרה הרוגי מלכות האט עס אביסל האט עס אראפגענומען די שארפקייט פון די טענות וואס איז געווען אויף מכירת יוסף, אבער עס איז נאך געבליבן דער גלות, אבער די אלע גזירות איז שוין בטל געווארן, דער מיטעלער רבי זאגט אין שערי תשובה, און איצטער וועט קומען דער יום פון און איצטער איז דאך שוין כלו כל הקיצין, עס וועט קומען משיח אין א אופן טוב, אן קיינע גזירות. איז שטעלט זיך רש י אויף דעם ווערטער מות יומת, און רש י זאגט אז מות יומת איז בחנק. און ברענגט א ראיה א טעם ווארום כל מיתה האמורה בתורה סתם איז בחנק. ווערט גלייך די שאלה אין א פסוק פריער ומכה אביו ואמו שטייט דארטן אויך מות יומת זאגט דארטן אויך רשי מות יומת איז בחנק און דארטן זאגט ניט רשי קיין הסברה פארוואס און דא אז קומט צום צווייטן מאל זאגט רשי מות יומת איז בחנק און זאגט א הסברה פארוואס ווייל דאס איז מיתה האמורה סתם איז חנק. האט דער רבי מסביר געווען אז דאס איז נישט קיין קשיא, מפרשים שטעלן זיך גראדע דערויף אבער דאס איז נישט אזא קשיא, פארוואס? ווארום ס'איז א כלל אז בשעת מ'רעדט כמה עניינים אין איין המשך איז די הסברה זאגט רש י אדער בתחילת הענין אדער בסיום הענין, אויב רש י וואלט געזאגט אינמיטן יעמאלט איז א שאלה מ'זאגט אדער צום אנהייב אדער צום סוף, בשעת מ'רעדט דא איז אבער מ'זאגט צום סוף, שפעטער איז דאך שוין ענין פון סקילה, איז דא ביידע פסוקים. ומכה איש מות יומת וואס דאס איז בחנק וגונב איש מות יומת איז דעם ביאור פארוואס בחנק זאגט רשי צום סוף נאכהער זאגט אבער רשי איז רשי ממשיך אז והפסיק הענין וכתב וגונב איש בין מכה אביו ואמו למקלל אביו ואמו וואס דאס איז א שאלה אין דרך הפשט. אז וויבאלד אז פריער מכה אביו ואמו מיט מקלל אביו ואמו דארף קומען אין איין המשך ווי פארט מען אריין אינמיטן מפסיק מיט וגונב איש זאגט רש י אז ונראה לי דהיינו פלוגתא מר סבר מקשינן הכאה לקללה ומר סבר לא מקשינן איז ווען מ'לערנט בפשטות וואס זאגט רש י ס'איז א ביאור פארוואס מ'זאגט לא מקשינן. וויבאלד אז מ'איז מפסיק דא וגונב איש מפסיק צווישן מכה מיט מקלל דערפאר איז לא מקשינן ס'איז אבער היפך הפשט רש י זאגט ביידע רש י דערמאנט ביידע מאן דאמר'ס און קומט אויס אז לויט רש י'ס ביאור פארוואס ס'איז הפסיק איז א ביאור אויף לא מקשינן און נישט אויף יא מקשינן און נאך מערער אז דעם ענין פון דעם דעם מאן דאמר מקשינן איז רש י מקדים נאך פאר דעם מאן דאמר לא מקשינן, און על פי פשט וואס דער כלל איז דאך אז אלעמאל ווען מ'זאגט ווען מ'איז מקדים אז דאס איז א בעסערער פירוש, און דא קומט דאך אויס פארקערט, אויב מקשינן דארף דאך נישט זיין קיין הפסק. ואף על פי אז בנוגע לענייננו איז דאך נישט שייך אז לכאורה דער ווארט אז אז אז דאס איז פאר דעם אז דאס איז א ערשטע פירוש, ווי גערעדט כמה פעמים, אז בשעת ס'איז שני פירושים שקולים האט רש י

זענען זיי מסביר אזוי, אז ווי קומט בכלל דער מציאות פון מכה אביו ואמו און מקלל אביו ואמו און ווי קומט בכלל אזא מציאות ס'איז דאך עפעס אינגאנצן נישט קיין דבר הרגיל אזא מין זאך, זאגן זיי אז בשעת מען גנב'עט אזוי ווי וגונב איש, בכלל איז וועמען גנב'עט מען על פי רוב איז דאס קינדער, און בשעת מען גנב'עט אוועק א קינד איז במילא אדער ער קען נישט זיינע עלטערן, אזוי בכלל נישט, אבער דאס איז אינגאנצן נישט מורא אפילו אז ער קען יא די עלטערן. מצד דערויף וואס ער האט זיך אבער נישט געהאדעוועט ביי זיי אבער במקום אחר איז רעכט זאל זיין מכה אביו ואמו און מקלל אביו ואמו, אדרבה ער איז נאך ברוגז אויף זיי, ווי האבן זיי צוגעלאזן אזא מין זאך מען זאל אים צוגנב'ענען און מצד דערויף איז רעכט דער מציאות איז על פי זה פארשטאנדיג בפשטות וואס דער פסוק איז מפסיק מיט וגונב איש צווישן מכה און מקלל. ווען ער וואלט עס געזאגט פריער אדער וואלט געזאגט שפעטער וואלט עס גארנישט בולט געווען, בשעת ער שטעלט עס אריין אינמיטן ווערט דאך די שאלה וואס ווי קומט עס אינמיטן, פארשטייט מען דער פסוק קומט דא מרמז זיין אז דאס איז אז דאס איז שייך צום ענין פון מכה אביו ואמו מקלל אביו ואמו וואס ווי קען דאס זיין בשעת מ'האט אים אוועק גע'גנב'ט האט דאך רשי געדארפט זאגן אזא ביאור, פארוואס זאל דאס רשי נישט זאגן? און נאכמער, רשי זאגט ונראה לי, וואס הייסט ונראה לי? היינו פלוגתא איז עס נישט אזא דבר פשוט. אויף די ערשטע האלבע רש י רש י זאגט אז ס'איז בחנק, זאגט נישט רש י קיין ונראה לי, דאס איז דער איינציגער פשט, אז ער זאגט ונראה לי הייסט אז דאס איז עפעס נישט אזא פשוטע זאך, און דער פירוש וואס דער אבן עזרא ברענגט דאס איז א גלאטע זאך, האט דאך רש י געדארפט עס לכאורה זאגן. נאך מער הער אז רש י לערנט דאך ווייטער אין די סדרה, זאגט ער כמה פעמים דעם ענין פון דיבר הכתוב בהווה, דארט זעהט מען דאך פון רש י אז דער פסוק לייגט צו ווערטער, לייגט צו שור, חמור, בכדי עס זאל אויסקומען דיבר הכתוב בהווה, איז דאך דעם אבן עזרא'ס פשט לויט דעם כלל פון רש י נאך בעסער, אז דערפאר איז דער פסוק מפסיק וגונב איש אינמיטן, בכדי מען זאל פארשטיין דעם בהווה, ווי קען זיין די מציאות פון מכה אביו ואמו אדער מקלל אביו ואמו? מה דאך אז רש י זאגט ווייטער דיבר הכתוב בהווה אז דער פסוק לייגט צו ווערטער צוליב דערויף, שור וחמור, דא דארף מען גארנישט מוסיף זיין קיין ווערטער, וגונב דארף דאך שטיין, נאר די שאלה איז דער שינוי הסדר.

און דאס האט דאך א המשך מיט דעם וואס ער זאגט פריער מות יומת בחנק, וואס וויבאלד אז אט דא איז דאך מות יומת ביי מכה אביו ואמו בחנק. ווייטער ביי מקלל אביו ואמו זאגט ער שוין ווייטער מות יומת בסקילה. ממילא לויט דעם מאן דאמר וואס מען זאגט מקשינן הכאה לקללה, און וואס מקשינן אין כמה עניינים אין אנדערע זאכן. איז אויב מקשינן הכאה לקללה, איז ווען דער פסוק וואלט נישט מפסיק געווען און ס'וואלט דאך זיין אלץ מקשינן, האט דאך געדארפט זיין אז דאס זאל זיין אויכעט ווי דא חנק און דא סקילה, איז דערפאר איז דער פסוק מפסיק אינמיטן ווייל אין דעם פרט איז נישט מקשינן, דא איז חנק און דא איז סקילה. איז אדרבה וואס מקשינן הכאה לקללה, דאס איז גאר א ביאור פארוואס איז דער פסוק מפסיק מיט וגונב איש ווען מ'איז נישט מקשינן און מאכט נישט אויס אז דא איז חנק און דא איז סקילה מ'דארף נישט מפסיק זיין וויבאלד אבער אז יע מקשינן אין אלע אנדערע זאכן און אף על פי כן כאטש מקשינן און די מיתה איז דאך אנדערש דערפאר איז דער פסוק מפסיק מיט וגונב איש לאחר זה זאגט רשי א צווייטע פשט מר סבר לא מקשינן אז דאס וואס דער פסוק איז מפסיק איז נישט נאר בנוגע דעם פרט של מיתה נאר בנוגע אלע זאכן.

וויל זאגן אריינשטעלן דאס אינמיטן צוליב מסביר זיין מכה אביו אלס קטן וואס דא זאגט וגונב איש דאס א גדול איז במילא לויט פריערדיקע רשי קען ער דאס אזוי נישט לערנען. דאס איז בנוגע די רשי. ווייטער אין די הערות אויף זוהר. ס'האט דער רבי געשטעלט וואס שטייט דארטן דריי לשונות גלייך אין אנהייב פרשת משפטים. עס שטייט אין זוהר דארטן זכאה נקיה ברירה און אחר כך זאגט ער קודשא בריך הוא אנהיר לה בכמה נהורין. איז זאגט ער אין די הערות אז די דריי לשונות איז נגד נר"ן, נגד מחשבה דיבור מעשה, נגד כמה זאכן. און פירט אויס א צרות געברויך וואס ער איז נישט מסביר אבער וואס דאס איז שייכות צו משפטים און אויך וואס דער ענין פון כמה נהורין דער רבי געזאגט אז די שייכות צו משפטים איז וואס אין משפטים ווי גערעדט פריער איז מבואר עבד כנעני עבד עברי אמה העבריה דאס אויך איז די דריי דרגות פון בי"ע וויבאלד דאס איז די דריי דרגות פון בי"ע דאס אויך איז דער זעלבער ענין וואס ער ברענגט דארטן.

וואס איז משפטים, און ווי דער צמח צדק איז מאריך אז א משפט בית דין איז שלושה דארף דאס האבן אלע דריי מידות חסד גבורה תפארת, צמח צדק איז מאריך דאס אין דעם ענין פון ציון במשפט תפדה דער משפט איז בשלושה, אבער יעדער ענין דאך איז דער סוף איז חסד דאזיל עם כולהו יומין דאס איז ענין פון אור, דערפאר איז אנהיר לה בכמה נהורין. ווייטער האט דער רבי צום סוף גערעדט וועגן די מבצעים אלע, און האט איבערגעחזרט נאכאמאל אז מ'זאל אננעמען דעם ענין פון תורה, ווי גערעדט פריער אין די צווייטע שיחה, אז דעם ענין פון תורה אז דאס איז דאך עפעס פאר דעם יאר ספעציעל, וויבאלד דא קומט זיך צו כמה הלכות מיט שקלא וטריא'ס, א יאר פון לומדות, דארף מען דאך דורך לערנען די אלע הלכות, און נישט נאר אין א אופן פון הלכה, נאר אויכעט הלכה בטעמה. דארף מען דאך מוסיף זיין אין תורה, און וויבאלד אז תורה איז דאך פארבונדן אויכעט מיט אהבת ישראל, איז דארף זיין דער לימוד התורה נישט נאר אליין נאר פועלן אויף אנדערע אין לערנען תורה, וואס דאס איז דאך אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, איז במילא דער ענין פון מבצע אהבת ישראל מיט מבצע תורה, און אין אן אופן ווי אזוי פועלט מען אויף א צווייטן אז ער זאל לערנען תורה. דארף דאס זיין אין אן אופן וואס מ'הייבט זיך אן אט ווי דער רמב ם זאגט, אן אופן פון שלא לשמה, אן אופן פון קליינע זאכן וואס דאס איז פארבונדן מיט מבצע חינוך, ס'איז במילא אז באופן כזה איז מען אים מחנך אויף לערנען תורה, ובפרט ווען די טענה מ'קען ניט טענה'ן מיט יענעם מאנען אן ענין פון לשמה, ווארום בפרט איז דאס אז יענער איז נישט שייך דאס, ובפרט א תינוק פון א תינוק שנשבה, וגונב איש ומכרו, ווי גערעדט פריער.

און אויכעט אין דעם ענין פון מזוזה, וואס בשעת ס'איז דא א מזוזה אויפן טיר איז די גאנצע שטוב איז קענטיג אז ס'איז א אידישע שטוב, א שטוב וואס דער אייבערשטער היט די שטוב מיט די אלע זאכן וואס ליגט אין איר, מיט די געלט וואס אין איר, און דאס קען מען מסביר זיין יעדער איינעם, אפילו א ניט איד קען דאס אויך פארשטיין, דא האט דער רבי געבראכט די מעשה מיט רבי'ן וואס האט געשיקט א מזוזה וואס האט געזאגט אויף היטן אים. נאכהער די ג' עמודים שעליהם נשען כל בית ישראל, דער ענין פון כשרות אכילה ושתיה מיט נרות שבת קודש מיט טהרת המשפחה, און ביי דעם ענין פון כשרות אכילה ושתיה האט דער רבי געזאגט וואס דאס איז אויכעט פארבונדן מיט דעם ענין פון תורה, וואס דער ענין פון תורה איז דאך א ענין פון מזון, און דאס ווערט אויך דם ובשר כבשרו. איז דאס ווייטער האט ער דערמאנט נאכאמאל וועגן דעם ענין פון לימוד התורה דא, און דאס אויך פארבונדן מיט די רש י צום אנהייב פון משפטים, וואס רש י זאגט כשולחן הערוך לאכול, אז מען דארף לערנען תשים לפניהם איז כשולחן הערוך לאכול, וואס איז לכאורה, וואס עפעס כשולחן הערוך לאכול, דער עיקר ווארט איז דאך אז ס'איז אלעס גרייט, אלעס פארטיג, איז וואס עפעס דוקא שולחן ערוך לאכול? ומוכן לאכול קען זיין כבגד ערוך ומוכן ללבוש, וואס עפעס דוקא שלחן ערוך ומוכן לאכול, נאר דען וויבאלד דאס ענין פון לערנען תורה איז תורה איז דאס ענין פון מזון וואס ווערט דם ובשר כבשרו, און דאס ווערט זיין מציאות. און אויכעט בנוגע נרות שבת קודש האט דער רבי דערמאנט דעם ענין פון לא יכשל בעץ או באבן אז דאס העלפט נישט נאר אין רוחניות און די רמזים שבזה, נאר אויכעט בגשמיות פארשטייט זיך לא יכשל בעץ או באבן העלפט עס. און צום סוף האט דער רבי אויסגעפירט אז די אלע עניינים זאלן פועלן אז מ'זאל גיין בקרוב אנטקעגן די גאולה, וואס דאס הייבט זיך דאך אן אז דער וואס איז פארבונדן מיט לימוד התורה, וואס דורך דעם וואס מען טוט אין תורה איצטער איז דאך ותלמודו בידו ברענגט עס, אף על פי אז די תורה וואס מען לערנט איצטער איז א הבל לגבי תורתו של משיח, אבער פון דעסטוועגן איז דאך ותלמודו בידו די תורה וואס מען לערנט איצטער דאס איז נוגע אויך צו שפעטער. און ער האט פארבונדן דאס אויכעט מיט די ענין פון אדר, וואס אדר איז דאך שוין משמיעין, הייבט זיך דאך אן מיט די שקלים, און אויף וואס די שקלים וואס דערמיט האט מען שוין געבראכט איז צו די נייע קרבנות אויף פון ניסן, און אף על פי אז איצטער איז דאך עס דערווייל אדר ראשון נישט אדר שני. און דער דין משמיעין על השקלים איז דאך שייך צו אדר הסמוך לניסן, אבער ווי געזאגט פריער אז דאך משיח קומט נאו, יעמאלט ואשיבה שופטיך כבראשונה, איז קען דאך זיין מ'זאל מקדש זיין על פי הראיה, אז מ'וועט מקדש זיין על פי הראיה, קען גאר זיין אז דאס וועט זיין דער אדר הסמוך לניסן, קען זיין אז יעמאלט וועט זיין נישט קיין שנה מעוברת, איי בנוגע וואס מ'דארף לערנען די דינים שלושים יום לפני החג, איז דערוויילע דארף מען דאס לערנען ווי דער סדר ווי הילל האט איינגעשטעלט,

פון ערב פסח דארף מען לערנען די דינים, נו מען זאגט נאר אבער בנוגע צום ענין פון משמיעין על השקלים וואס מען זאגט בנוגע צו הכנה לגאולה איז קען זיין אז משיח וועט קומען וועט ער איבערדרייען וועט ער מאכן אנדערש ס'איז נישט קיין הכרח און זאל ברענגען אז בקרוב זאל זיין די גאולה פון פסח און יעמאלטס וועט שוין זיין ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים מן הזבחים ומן הפסחים ביידע לשונות אבער מען ווייסט דאך נישט ווי עס וועט זיין אין דעם אין דעם פסח ממש.